הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף ו'. סאיז נאר נאך א שורה אויף דף ז' אויף דף ה' עמוד בית אונטן. אמר רב חנן בר רבא אמר רב. האט רב חנן די זון פון רבא. נאכגעזאגט פון רב מבוי שנפרץ, א מבוי וואס די וואנט האט זיך אויפגעבראכן וואו, דף ו' מצידו, וויאזוי גייט א מבוי אזויווי א חי"ת, יא א ליגעדיגע חי"ת קוקט אויף זיך צוויי ווענט פארמאכט. קען מען טראגן אין די גאס פון די מבוי מיט א קורה פון אויבן אדער א לחי פון די זייט. וואס טוט זיך אבער ס'האט זיך אויפגעבראכן די וואנט? איז אזוי, בעשר אויב נאר מצידו בעשר, ס'איז דא א גרויסע פרצה פון ביז צען אמות.

ס'איז נישט, ס'איז נישט אויפגעבראכן ביזן עק, ביי די עק האסטו נאך פֿיר טפחים, נאכדעם איז דא א פרצה ביז צען, דאס איז מצידו. מראשו שהיה מבוי רחב כ' אמה אז ס'איז זייער ברייט, ס'איז מער ווי צען, וסתמו עשר אמות, ער האט איינגעבויגן, ס'איז נישט אזויווי א חי"ת, ס'איז ווי א פיי, ס'דרייט זיך איין די עפענונג פון די מבוי, איז דא א וואנט אין פארנט, און דארט איז דא א פרצה, איז דארט איז שוין דארף שוין זיין ביז פֿיר טפחים איז כשר. ניין די פיקטשער דא אין רש"י איז אנדערע זאך. איז נאכאמאל וואס וואס זאגט רב, יואליש? אויב די פרצה איז אין די זייט איז כשר ביז צען אמות, אויב די פרצה איז בראשו איז כשר ביז ד' טפחים. פרעגט די גמרא מאי שנא מצידו בעשר דאמר וואס ער זאגט אז דו זאגסט פתחא הוא פארוואס ביז צען אמות איז כשר אז ס'דא א פרצה מצידו ס'א טיר ס'דא אסאך טירן אין א מבוי ס'גייט אריין אסאך חצירות איז דא נאך א טיר אי הכי מראשו נמי נימא פתחא הוא זאל איך זאגן אז ס'איז כשר פארוואס זאגסטו אז איינמאל ס'איז אפען פיר טפחים אין פראנט איז שוין פסול אמר רב הונא בריה דרב יהושע ביסט גערעכט. בעצם טאקע אויב איז עס אינמיטן, דאס איז נישט ביי די קארנער, קען ער טאקע זאגן פתח, נאר דא וואס דו פסל'סט, רב פסל'ט אז אויב ס'איז נפרץ מראשו איז פסול ביי ד' טפחים, כגון שנפרץ בקרן זווית, דער קארנער איז נפרץ, און פתחא בקרן זווית לא עבדי אינשי. סאו א פתח איז עס נישט, סאו איינמאל ס'איז פיר טפחים איז פסל, אויב וואלט אבער געווען די פירצה אין א צווייטע פלאץ נישט ביי א ווינקל, נישט ביי א קארנער, וואלט טאקע געווען כשר ביז צען ווייל ס'איז א טיר. רב הונא קריגט, רב הונא קריגט דערויף ורב הונא אמר אחד זה סיי מצידו ואחד זה סיי מראשו, זאג איך אז איינמאל ס'איז דא בארבעה טפחים איז פסול מ'טאר נישט טראגן אין די מבוי, וכן אמר ליה רב הונא לרב חנן בר רבא לא תפלוג עלאי, קריג זיך נישט אויף מיר. מיט די הלכה, ווייל דרב איקלע לדמחריא, רב איז אמאל אנגעקומען אין מחריא, ועבד עובדא כוותי, טאקע דארט איז געווען אזא מבוי, וואס איז געווען א פירצה מצידו, און רב האט שוין גע'פסל'ט די מבוי ביי פיר טפחים, ומילא האט ר' חנן אים געענטפערט ברענג מיך נישט קיין ראיה פון די פלאץ פון מחריא, ווייל רב איז אנגעקומען אהין האט ער געזען אז זיי זענען.

האט שוין אין אמת אריין רב האלט נישט אזוי רב האלט יא זיין הלכה אז ביז צען אמות גייט די גמרא ברענגען אמר רב נחמן בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא כ'האב א ראיה צו רב הונא אז אחד זה ואחד זה העלאו אחד זה ואחד זה אויב איז נפרץ בד' טפחים איז פסול טאר מען נישט מטלטל זיין אין די מבוי. ווי זעה איך ווייל דאיתמר מבוי עקום. דאס איז די פיקטשער אין רשי דא. מבוי עקום. סתם א מבוי איז מבוי סתום. יא אזוי ווי א ח. נאכדער איז דא א מבוי מפולש. אז ס'גייט דורך און דורך. ביידע זייטן זענען רשות הרבים. און אינמיטן קומט אן א געסעלע. א דינע געסעלע, א מבוי. נאכן דאס דרייט זיך איין די מבוי. סאו איך קען עס אנקוקען ווי צוויי מבוי סתומ'ס. יא. איך קען עס אנקוקען ווי צוויי מבוי סתומ'ס. אדער קען איך עס אנקוקען ווי א מבוי מפולש. א מבוי מפולש העלפט נישט קיין לחי אדער א קורה אויף איין זייט. איז די שאלה איז וואס טוט מען דא מיט די מבוי עקום רב זאגט תורתו כמפולש איך קוק עס אן ווי א מפולש זאגט רשי ומבוי המפולש לרשות הרבים צריך צורת פתח מכאן ער דארף שוין האבן א צורת הפתח פון איין זייט און פון די אנדערע זייט איז גענוג א לחי אדער א קורה איז אף זה זאגט רשי צריך לשתי פתחיו לצד רשות הרבים לחי לכל רוח ביי די קארנערס ביים רשות הרבים לייגט מען א לחי, און ביי די ביי די דריי ביי די דריי ווי די מבוי דרייט זיך, איך האב איך האב א שיינע פיקטשער איך ווייס נישט צו צו די ס'איז א שאד לייג א דארף האלטן די הענט אין בעק און זיי קוקן די שיינע בילדער פון עוז והדר. האסט עס? רב זאגט תורתו כמפולש, איך קוק עס אן ווי א גלייכע גראדע אפענע מבוי וואס מען דארף לייגן ביי די דריי דארף מען לייגן א צורת הפתח, ושמואל אמר תורתו כסתום. איך קוק עס אן ווי א מבוי סתום וואס איז גענוג א לחי אדער א קורה וויבאלד ווען דו קוקסט פון איין קארנער קענסטו נישט זעהן די אנדערע זאג איך עס אזוי ווי צוויי מבוי'ס סתומים וואס האבן זיך צוזאמגעטראפן און לאמיך פאר יא יא ביידע ביידע ביידע זייטן לייג איך א לחי אדער א קורא.

זה כנגד זה לרשות הרבים. נו פרעגט די גמרא לאמיר זעהן, לאמיר זעהן די ראיה. לאמיר זעהן אז מ'פסק'עט ווי ר' הונא אז א אז א מבוי שנפרץ איז נישט קיין חילוק ווי איז בד' טפחים. איז במאי עסקינן וואסערע סארט. מבוי רעדט מען דא, אילימא וועסטו מיר וועלן זאגן אז ביי די מבוי ווי ס'דרייט זיך איין איז עס ביותר מעשר, וועסטו מיר זאגן בהא לימא שמואל תורתו כסתום, וועסטו מיר זאגן אז שמואל האלט אז ס'פעלט אז ס'איז גענוג א לחי אדער א קורה. זאגט רש י כיוון דיותר מעשר הוה כחד מבוי וכי האי גוונא לא לימא שמואל דלאו מפולש הוא איינמאל ס'איז ברייט ביי די דריי מער ווי צעהן דארף איך עס אנקוקן געהעריג ווי א מבוי מפולש אלא מאי מוז איך זאגן אז דא רעדט מען בעשר אדער ווייניגער ווי עשר. מען רעדט נאך נישט בעשר. און מיט דעם אלעם וקאמר רב תורתו כמפולש, איך קוק עס אן ווי א מפולש, אלמא זעה איך אז פירצת מבוי מצידו איז בארבע. זאגט רש י מכלל משנה אלמא פירצת צדדין לרב בארבע. הערשי פארשטייסט די ראיה? וואס פארשטייסטו נישט? אה? האסט נישט מיטגעהאלטן, ס'איז א אנדערע זאך, בין איך שוין נישט מסביר נאכאמאל. ווער האט מיטגעהאלטן, ווער פארשטייט נישט? קיין מענטש פארשטייט? ביים דריי. וואס? נאך אמאל וואס איז דא וואס וואס קריגט רב הונא אויף רב אויף די ערשטע מימרא מצידו מצידו האלט רב הונא דארף איז אויכעט שוין פסול ביי ד' טפחים דא זעה איך דא אז רב האלט מען דארף לייגן א צורת הפתח אינמיטן אבער רב חנן בר רבא וואס וועט ער זאגן וואס ער האלט דאך אז

א מבוי עקום וויבאלד א גאנצע עולם די גאנצע עולם פונעם מבוי גייט דורך דעם וועל איך קוק וועל איך זאגן אז וואס אפילו פיר טפחים און אויף ארויף הייסט שוין ווי א מפולש מה שאין כן א מבוי סתום מה שאין כן א מבוי סתום וואס דו האסט א פרצה אין די זייט וואס מענטשן גייען נישט יעצט אנהייבן צו גיין אין די זייט צו דעם פרצה מענטשן האבן אדער לאמיר זאגן זאגט רשי. די נעקסטע רשי דארף מען זעהן. עס הייסט וואס הייסט דלא בקעי בה רבים לאמיר זאגן אז ס'איז פרוץ למקום מטונף או למקום מקולקל בפתחים וטיט ואין דרך רבים מצויים לעבור באותה פרצה דעמאלטס וועל איך זאגן אז וואס אז אפילו ביז צען ניין דעמאלטס וועל איך זאגן אז ביז צען איז נישט קיין פרצה איז א פתח. א רבים קען קען קען מבטל זיין די פתח. נו פרעגט די גמרא אז עס קומט אויס מכלל דרב הונא וואס ער קריגט אויף ר' חנן סבר עט יא האלטן אז א פרצה פון ד' טפחים אף על גב דלא בקעי בה רבים זאגט רשי די רשי האבן מיר געלערנט יעצט לאמיר זאגן ס'קומט אן אויף א פלאץ וואס מענטשן וואקן נישט עט ער האלטן אז וואס? אז ס'איז א פרצה און מ'קען נישט מטלטל זיין דארט, איז דאך שווער מאי שנא מדר' אמי ודר' אסי, וואס איז עס אנדערש פון ר' אמי ור' אסי דאמרינן לעיל זאגט רשי אם יש שם פס ד' מתיר פרצה וואס מ'האט געהאט אין די פריערדיגע דף איז מתיר פרצה עד עשר אלמא פרצת מבוי מצידו איז בעשר איז ביז יעצט וואלט איך נאך געקענט ענפערען אז דאס איז טאקע די חילוק. ס'ווענדט זיך צו ס'גייט ארויס אויף א פלאץ וואס איז מטונף צו נישט מטונף. קען קען נאך רב חנן שטימען מיט מיט קען נאך רב הונא שטימען מיט רב אמי מיט רב אסי. אבער אז דו זאגסט אז אפילו במקום ש ווי ס'גייט צו א מקום מטונף זאג איך אויכעט אז ס'איז שוין פסול ביי ד' טפחים און אויף ארויף. ווי קען ווי אזוי קען זיין ער איז נישט מודה צו רב אמי מיט רב אסי. ענטפערט די גמרא הכ התם ביי רב אמי מיט רב אסי רעדט זיך נישט אז ס'איז נפרץ געווארן די גאנצע זאך נאר וואס דען דאיכא גידודי.

זאגט די הייליגע גמרא אין אנהייב א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט כיצד מערבין דרך רשות הרבים וויאזוי קען מען מאכן אז מען זאל קענען מאכן א עירוב אין א רשות הרבים נישט א עירוב מען זאל קענען טראגן אין א רשות הרבים עושה צורת הפתח מכאן דו גייסט פון איין זייט רשות הרבים מאכסט א צורת הפתח.

מכאן א לחי און א קורה פון די אנ ד, לחי אדער א קורה פון די אנדערע זייט איז כ'הער נישט. ניין בית הלל האלט דארף זיין ביידע זייטן טירן. ניין בית שמאי האלט דארף זיין טירן און די בית הלל זאגן אז ס'איז גענוג א טיר אין איין זייט א טיר און איין זייט א לחי. אדער, לחי וקורה, נישט דא, נישט דא אזא זאך ווי לחי וקורה, ס'איז לחי או קורה, נישט דא אזא מין פלאץ ווי מ'דארף לייגן א לחי מיט א קורה, ס'איז אלץ אדער אדער. און פון די לשון הברייתא איז משמע מען קען מאכן געהעריגע עירוב אויף רשות הרבים, פרעגט די גמרא רשות הרבים מי מיערבא, צו דען קען מען מאכן א עירוב, קען מען דען מתקן זיין א וועג מ'זאל קענען טראגן מיט א צורת הפתח אדער מיט א טיר אדער מיט א לחי, והתניא האבן מיר דאך געלערנט אין א ברייתא, יתר על כן, נאך א גרעסערע חידוש, זאגט רשי, לעיל מינה איירי, פריער אין די ברייתא רעדט זיך בבונה עליה מבית לבית, שבשני צידי רשות הרבים, לאמיר זאגן, קוק, דא איז א גאס, דא דא א הויז, דא דא א הויז, לויפט דורך א גאס, רשות הרבים, יא, און אויבן בויט זיך אויף א מענטש א עליה, א שטאק, ער גייט דורך פון איין זייט צום צווייטן זייט, אדער א גשר המפולשין לרשות הרבים, דשרי רבי יהודה לטלטולי תותיה, רבי יהודה האלט מען מעג טראגן אונטער דעם גשר, פארוואס? ווייל איך זאג פי תקרה יורד וסותם, איך קוק אן ווי די קארנער פון די פון די בריק קומט אראפ ביז אונטן, זאגט די ברייתא יתר על כן, אפילו ווי ס'איז נישט דא קיין פי תקרה, אמר רבי יהודה, דף ו' עמוד ב', יתר על כן, אמר רבי יהודה, מי שהיו לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, ווער ס'האט צוויי הייזער פון ביידע זייטן פון רשות הרבים, און ער האט נישט קיין פי תקרה, דא רעדט מען נישט אז ער האט געבויט א שטאק, סתם א הויז מיט א הויז, ער וויל טראגן פון איין הויז קעגן צום אנדערן הויז, איז עושה לחי מכאן ולחי מכאן, האט ער א וועג וויאזוי ער קען מטלטל זיין ער קען מאכן א לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ס'הייסט ער מאכט א ביעם פון אויבן פון איין עק פון די הויז און פון די אנדערע זייט פון א הויז צו א הויז. ונושא ונותן באמצע, אזוי האלט ר' יהודה מ'קען מטלטל זיין אמרו לו, אין מערבין רשות הרבים בכך, מען קען נישט מערב זיין א רשות הרבים, אויב עס מוז זיין כאטשיג דריי מחיצות צו קענען מאכן א עירוב א תיקון, ווילאנג ס'לויפט נאר צוויי הייזער און דאס איז רשות הרבים, קען מען נישט און זע איך דאך פון דא די הלכה דאך ווי די חכמים. אז וואס אז א רשות הרבים קען מען נישט מערב זיין מיט קיין לחי מיט קיין קורה און וואס זאגט די ברייתא פריער יא וכי תימא אז מיר וועלן זאגן אין מערבין בכך בכך הוא דלא מיערבא מיט א לחי אדער מיט א קורה קען מען נישט מערב זיין אבער מיט א דלת הא בדלתות מיערבא סאו קומט אויס די ברייתא וואס וואס יעצט האבן מיר געהאט פריער איז שיטת חנניה.

אויב וואלט נישט געווען צוגעמאכט די טירן ביינאכט חייבין עליה משום רשות הרבים אז איינער איז מטלטל שבת אין ירושלים בשוגג וואלט ער געדארפט ברענגען א חטאת און במזיד סקילה פארוואס ווייל ס'איז געווען זאגט רשי אין ירושלים רשות הרבים שלה מכוון משער לשער מפולש. פון א גרויסע גאס אין ירושלים פון איין עק ירושלים, א גראדע גאס, ויש בה דריסת שישים ריבוא דארט האבן געוואקט זעקס הונדערט טויזנט מענטשן א טאג, און ס'איז געהאט אלע תנאים פון רשות הרבים, ברוחב שש עשרה אמה, ס'איז געווען ברייט זעכצן אמה, ואילמלא שנועלין דלתותיה בכל לילה, חייבין עליה בשבת, משום רשות הרבים. אבל נעילת דלתות, רשי, מיט דעם וואס איך מאך צו די טיר, משויא לה כחצר של רבים, און יעצט קען מען שוין מאכן ומערבין את כולה, און וכל זמן שלא עירבו הויא כרמלית, און א כרמלית איז ולא מיחייבי עלה. איז הקיצור והכי נמי אמרינן לקמן דירושלים כרמלית הויא. איז ער די ואמר עולא הני אבולי דמחוזא די איז שערי העיר זאגט רשי מכוונים זה כנגד זה איז אויך דארט דא אין מחוזא זעקס הונדערט טויזנט מענטשן אילמלא דלתותיהן ננעלות חייבין עליהן משום ברשות הרבים זע איך פון דא אז ס'איז נאר דא איין וועג וויאזוי מ'קען מאכן אויס רשות הרבים מ'מאכט צו ביידע טירן ס'איז נישט גענוג א טיר פון איין זייט זאגט רשי והכא קתני עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן לבית הלל, אמר רב יהודה האסט נישט פארשטאנען וואס ס'האט געזאגט, הכי קאמר, נישט מ'קען טאקע נישט מאכן קיין עירוב, כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים, א רשות הרבים אליינס וואס איז ברייט זעכצן אמה, זעקס הונדערט טויזנט מענטשן וואקן דארט, איז טאקע נאר דא איין וועג, צומאכן די טירן. אבער אז דו האסט א גרויסע גאס און פלוצלינג ווערט א מבוי פון דעם און נאכדעם ווערט ווייטער רשות הרבים ס'האט רשות הרבים אבער אינמיטן די רשות הרבים לויפט א מבוי א שמאלערע גאס וואס עפנט זיך חצרות איז דאס איז אדער די תנא קמא זאגט לחי וקורה מכאן צורת הפתח מכאן, אדער ווי חנניה זאגט בית שמאי האלטן ביידע זייטן טירן, אדער ווי די בית הלל וואס?

וואס איז מפולש לרשות הרבים פון אפן פון ביידע זייטן אז הלכה כתנא קמא אז וואס אז א צורת הפתח איז גענוג פון איין זייט הערשי און א לחי און א אדער א קורה פון איין זייט שמואל אמר הלכה כחנניה אז מוז זיין איין זייט א טיר ווי די בית הלל און די אנדערע זייט איז גענוג א לחי אדער א קורה איבעיא להו לחנניה אליבא דבית הלל.

נישט נישט ניין זעלבע זאך אבער אן אנדערע ואמר לי שמואל אין צריך לנעול נישט קיין חילוק אין די צוויי גרסאות נאר וויאזוי ס'איז געווען די מעשה בעו מיניה מרב ענן צריך לנעול או אינו צריך לנעול די זעלבע שאלה וואס מ'האט פריער געפרעגט האט ער האט מען געפרעגט פון רב ענן אמר להו תא חזי קענסט דאך גיין זען הני אבולי דנהרדעא ס'איז דא די גרויסע די גרויסע טירן וואס וואס איז דא אויף נהרדעא ביי די מבואות המפולשות לרשות הרבים און זאגט רשי ס'איז געווען דארט אנגעלייגט דטימן עד פלגא בעפרא ס'איז געווען דארט אנגעלייגט אזוי סאך זאמד און בלאטע מיט די צייט אז מ'האט שוין נישט געקענט רוקן אפילו די מ'האט שוין נישט געקענט צומאכן דעם טיר ס'איז געווען אזא ס'איז געווארן אריין די טיר איז געווארן אריינגעבויט אין זאמד. און דו זעסט דאך דארט ועייל ונפיק מר שמואל ולא אמר להו ולא מידי, און מר שמואל גייט און קומט און זאגט נישט קיינעם גארנישט פאר די מענטשן מען זאל נישט טראגן, זעט מען פון דעם אז איינמאל ס'איז דא א טיר הייסט עס איז עס שוין גוט, ס'איז שיטת בית הלל אליבא דחנניה, אז דארף זיין איין זייט א טיר דארף נישט זיין פארמאכט, אמר רב כהנא ניין קענסט מיך נישט ברענגען א ראיה פון דארט, ווייל הנך מגופות הואי.

ס'איז נישט אינגאנצן אפן, ס'איז אזוי, ס'איז אזוי אביסל אריינגערוקט, ס'זעט אויס ווי א טיר. על כל פנים, כי אתא ר' נחמן, ווען ר' נחמן איז געקומען קיין נהרדעא, אמר האט ער געהייסן פניוה לעפרייהו, מ'מוז אוועקנעמען די זאמד. אז ר' נחמן קריגט זיך, ר' נחמן האלט מען קען זיך נישט, מען קען נישט מטלטל זיין אזוי ווי שמואל האט געלאזט מטלטל זיין, איז לימא קסבר ר' נחמן צריך לנעול, וועט מען זאגן אז ר' נחמן האלט אז מען דארף מ... לא, אבער כיוון דראויות לנעול אף על פי שאין ננעלות, ס'דארף זיין ראוי לנעול. זאגט דער רבי, ניין ר' נחמן פניוה לעפרא, עפרא איז עצבות. רב נחמן איז געקומען האט אוועקגענומען אלע זאמד, אלע עצבות און מרה שחורה. וואס הייסט מ'דארף שוין אינגאנצן זיין? ניין אז מ'קען, אז מ'וויל, אז מ'וויל צומאכן די טיר, איז שוין גוט. פארציילט די גמרא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא, ס'איז געווען אין נהרדעא א מבוי א איינגעדרייטע מבוי, האסט רש"י? רש"י איז איינגעדרייט אינגאנצן, הערסט? די די די די מבוי איז נישט פער נישט א פערליכע א מבוי א האט די ביידע עפענונגען פון די מבוי צוריקגעקומען צום זעלבן רשות הרבים? וואט א קאמפלעקס! אין בארדער א גאס אריין ביידע רמו עליה חומרא דרב וחומרא דשמואל די חכמים האבן ארויף געלייגט סיי די חומרות פון רב און סיי די חומרות פון שמואל ואצר די גמרא וועט שוין זאגן ואצרכוהו דלתות זיי האבן געהייסן אז מ'זאל לייגן נישט סתם ביי די ביי די פלאץ ווי ס'דרייט זיך איין קוק דא הער כ'האב גארנישט וואס צו ווייזן אבער. וואס? אה, האסט דאך רש"י? קוק, ביי די דריי, דו זעסט רש"י די פיקטשער פון רש"י? ווייסט אפילו נישט ווי צו קוקן. האסט עס? ביי די דריי איז נישט געווען א צורת הפתח, א טיר, א דלת. וואס איז חומרא דרב און חומרא דשמואל? חומרא דרב אז איך קוק עס אן ווי א ווי א מבוי מפולש. כ'הער נישט. אה, יעצט לייג איך ארויף די אנדערע חומרא אויכעט. חומרא דשמואל וואס ער פסק'נט ווי חנניה אליבא דבית הלל, אז ס'דארף זיין א דלת. און ווען דו האסט איין דריי לייגסטו דא די דלת, און דו האסט נאך א דריי לייגסטו דא די דלת. ווייל כ'קוק עס אן ווי צוויי מאל ווי חומרא דרב אז ס'איז מפולש.

מקולי בית הלל, עושה מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל איז א רשע, מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל איז א נאר, עליו הכתוב אומר והכסיל בחושך הולך, דער שוטה ער גייט אין די טונקל ער ווייסט נישט וואס צו טון, אלא וואס איז די ריכטיגע וועג, אדער גייסטו ווי בית שמאי און דו נעמסט אן זייער קולא און זייער חומרא, אדער גייסטו ווי בית הלל און דו נעמסט אן זייער קולא און זייער חומרא. איז פאר די גמרא גייט כל פנים ס'איז שוין שווער פארוואס האט מען גענומען די די די מבוי אין נהרדעא מען האט גענומען א חומרא פון רב און א חומרא פון שמואל ס'איז דאך א כסיל אבער פאר די גמרא גייט ענטפערן די תירוץ קודם דארף מען דאך בכלל ענטפערן

איז פאר דעם איז דער רוצה לעשות כבית הלל טו ווי בית הלל די קולות און די חומרות אבער כאן לאחר בת קול איבעית אימא אדער הא והא לאחר בת קול ביידע די גאנצע ברייתא רעדט זיך נאכן בת קול איי וואס הייסט דער רוצה לעשות זאגסט דאך הלכה כבית הלל, דאס איז די שיטת רבי יהושע היא, וואס רבי יהושע זאגט דלא משגיח בבת קול, מען קערט נישט אויף א בת קול, תורה לא בשמים היא, סאו אפילו נאכדעם וואס די בת קול איז ארויסגעקומען זאגן מען פסק'נט ווי בית הלל, פון הימל וועט מען נישט מכריע זיין ווי וועם מען פסק'נט, ממילא ווער וויל פסק'נען ווי בית שמאי, גיי אינגאנצן ווי בית שמאי, אדער ווי וואו עס זיי מוחל קאומען, יעדע מחלוקת בית שמאי בית הלל.

איך גיי נישט לערנען די גאנצע דף. איך וועל אם ירצה השם מארגן די מארגענדיגע דף נאכאמאל איבערגיין די גמרא. אנפאנג שיעור, זיי מיר מוחל, איך שטיי אויף, זיי מיר סתם אזוי שפעט אז ס'נעמט מיך. איך קען יעצט אנהייבן דעם דף נאכאמאל? ניין. אנפאנג שיעור, איך דארף טראכטן איצט דף זיך זאגט. איך גיי שלאפן זייער שפעט, זיי מיר מוחל. דו וועקסט מיך, דארפסט מיך אויך קומען לייגן.